בעזר השם יתברך, מסכת עירובין דף נ ב, מ'הייבט מיר אן דף נ ב עמוד א' ביי די משנה מי שיצא לילך בעיר שמערבין בה, איז אזוי, די קומענדיגע סוגיא, די משנה, און די המשך הגמרא, ברענגט רש י צוויי פשטים וויאזוי צו מפרש זיין א גאנצע סוגיא, אונז וועמיר גיין מיט די צווייטע פשט אין רש י, וואס רש י אליין זאגט אז דאס איז די בעסערע פשט און במילא וועלן אונז מפרש זיין מיט די פשט, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אין די פריערדיגע משנה אז יעדער איז מודה, על כל פנים לשיטת ר' נחמן, אז די היתר צו זאגן שביתתי במקום פלוני, וואס טייטש אז א מענטש זאל שטיין דא און קונה שביתה זיין ביי א פלאץ וואס ער איז אפילו נישט דארט, דאס איז א היתר וואס איז נאר געזאגט געווארן יעדער איז מודה אז דאס איז נאר געזאגט געווארן פאר עניים פאר איינער וואס איז אונטערוועגנס, אבער איינער וואס איז אין שטוב קען נישט אזוי קונה שביתה זיין, איז די קומענדיגע משנה גייט דן זיין לגבי איינער וואס איז אין שטוב און ער גייט ארויס פון זיין שטוב ערב שבת צו גיין צו א צווייטע פלאץ און במילא בעצם הייסט ער א שטיקל ווי אן עני און נאכדעם וואס ער הייסט ווי אן עני זאגט ער שביתתי במקום פלוני וואס א עני קען דאך אזוי טון נאר אינמיטן וועג ציט ער צוריק און ער גייט צוריק אהיים, און שפעטער שבת וויל ער זיך יעצט באנוצן מיט דעם תחום וואס דער גאנצער תחום דער גאנצער קנין שביתה האט ער געמאכט מיט די היתר פון שביתתי במקום פלוני, די שאלה איז צו ס'העלפט צו נישט, זאגט די משנה, מי שיצא לילך בעיר שמערבין בה, איינער וואס איז ארויס אויפן וועג אונטערוועגנס און ער וויל גיין צו א שטאט וואס די איינציגסטע וועג אנצוקומען צו דער שטאט שבת, איז נאר טאמער מען מאכט עירובי תחומין, ס'איז ווייטער פון צוויי טויזנט אמות, און דער איד גייט ארויס צו יענע שטאט ערב שבת, והחזירו חבירו, און אויפן וועג טרעפט אים זיין חבר, זיין חבר זאגט אים ס'איז צו קאלט, ס'איז צו הייס, בלייב יעצט אינדערהיים, און במילא נאכדעם וואס ער האט געזאגט שביתתי במקום פלוני, נאכדעם וואס ער האט זיך באנוצט מיט דעם היתר וואס ער איז געווען אונטערוועגנס וואס האט טאקע געהייסן אן עני, שיקט אים יעצט דער חבר צוריק אהיים וואס אינדערהיים איז ער דאך אן עושר, איז זאגט די משנה, הוא מותר לילך, וכל בני העיר אסירין, ער וועט מעגן גיין שבת און זיך באנוצן מיט די עירוב תחומין וואס ער האט געמאכט, פארוואס ווייל בשעת וואס ער האט עס געמאכט איז ער דאך געווען אן עני, און אלע אנדערע מענטשן פון שטאט זיי וועלן נישט קענען מאכן אזא סארט עירוב, ס'טייטש אלע אנדערע מענטשן, סתם א מענטש וועט זאגן שביתתי במקום פלוני, איז פארשטייט זיך ס'עט נישט העלפן פארוואס ווייל ער איז אינדערהיים, דברי רבי יודא אזוי זאגט רבי יודא. רבי מאיר אומר, רבי מאיר קריגט זיך, און לויט ווי רש י אינעם צווייטן פשט ווי רש י איז דא מפרש רבי מאיר אויך אויף ביידע פשטים איז רש י מפרש אנדערש אבער אונז גיימיר דאך דא מיט די צווייטע פשט איז רבי מאיר לויט די פשט אין רש י קריגט זיך אויף רבי יודא אויף צוויי נקודות די ערשטע נקודה וואס ער קריגט זיך אויף רבי יודא איז אויף די עצם נקודה וואס רבי יודא זאגט אז איינער וואס גייט ארויס פון זיין שטוב הייסט שוין אן עני און אפילו ער וועט צוריק אהיים גיין שפעטער הייסט ער ווייטער א עני במילא העלפט פאר אים די שביתתי במקום פלוני רבי מאיר קודם כל קריגט זיך אויף דעם און זאגט ניין, דער איד האט נישט קיין היתר זיך צו באנוצן מיט שביתתי במקום פלוני, פארוואס ווייל ער איז נאך לעבן זיין שטוב, אז ער איז צוריק אהיים געגאנגען, און ער איז צום סוף נישט געגאנגען אונטערוועגנס, האלט ר' מאיר די איד איז אן עושר און במילא האט טאקע נישט געהאלפן די שביתתי במקום פלוני, און פארדעם קען ער זיך נישט באנוצן מיט די עירובי תחומין צו גיין צו יענע שטאט, אבער פון די צווייטע זייט האלט ר' מאיר אויכעט אז. אפילו רבי יהודה האט טאקע געזאגט אז די איד הייסט אן עני און די עירוב איז א גוטע עירוב, וואס האלט רבי יהודה לגבי אן עושר? האמיר געזען רבי יהודה האלט כל בני העיר אסירין, אז סתם אזוי א מענטש זאגט שביתתי במקום פלוני, האט ער גארנישט געטון, האסט נישט געמאכט גארנישט, נישט קיין עירוב, ס'שאדט גארנישט, דו בלייבסט אינדערהיים, דו האסט געהעריגע צוויי טויזנט אמות ארום דיין שטאט וואו דו ביסט געווען, וואו דו וואוינסט דארט. אבער ר' מאיר קריגט זיך אויף די נקודה אויך, ווייל ר' מאיר האלט אז אפילו דער איד הייסט טאקע אן עושר, און אפילו איך זאג דער איד הייסט נישט קיין עני און ער קען נישט טאקע קונה שביתה זיין מיט שביתתי במקום פלוני, אבער ר' מאיר האלט אויך ער קען קאליע לייגן, ער קען קאליע מאכן, ווייל אן עושר, לויט ר' מאיר, וואס זאגט שביתתי במקום פלוני, איז נישט נאר ער פארדינט נישט די עירוב תחימין, און ער קען זיך נישט באנוצן מיט דעם צו גיין אין א צווייטן שטאט, נאר ער פארלירט אויך א חלק פון זיין ארגינעלע תחום שבת, ווייל ר' מאיר האלט אז ברגע וואס א מענטש זאגט שביתתי במקום פלוני, איך וויל מיין קנין שביתה זיין דארט, זאגט ער אויך איך וויל זאל נישט זיין דא, און במילא די שטח וואס געפינט זיך יעצט פון זיין שטוב ביז די פלאץ וואס ער האט געזאגט שביתתי במקום פלוני, אין די שטח מעג ער אוודאי גיין, אבער די אנדערע זייט פון זיין אייגענע שטוב, לאמיר זאגן ער האט געמאכט. שביתתי במקום פלוני, פופצן הונדערט אמות צום מזרח פון זיין שטוב, וועט דער איד נישט טארן ארויסגיין פון זיין שטוב איין מעטער צו מערב נישט, פארוואס? ווייל ברגע וואס ער האט קונה שביתה געווען דארט, האט ער זיך מסלק געווען פון זיין קנין שביתה דא, נישט נאר ס'האט אים נישט געהאלפן די קנין שביתה דארט, נאר האט אוועקגענומען פון די געהעריגע קנין שביתה וואס ער האט נארמאל, און ממילא וועט שבת וועט ער נאר קענען גיין פון זיין שטוב ביז צו די פלאץ וואס ער האט געמאכט אן עירוב, ווייטער העט ער נישט קענען גיין, און צוריק צווועגס העט ער אויך נישט קענען גיין, זאגט די משנה ר' מאיר אומר, כל שיכול לערב ולא עירב, אזא איינער וואס קען בעצם מאכן אן עירוב מיט ברויט, פארוואס ווייל ער הייסט נישט קיין עני, ער הייסט אן עושר, זיין חבר האט אים צוריק אהיים געשיקט הייסט ער נישט קיין עני, איז אזא איד הרי זה חמר גמל, האט א דין פון א חמר גמל, האמער שוין געזען חמר גמל איז טייטש אז פון די פארנט פון א מענטש גייט א גמל, פון אונטער א מענטש גייט א חמור, ס'טייטש ער בלייבט שטעקן, צווישן זיין שטוב און זיין עירוב, און ער קען זיך נאר דרייען אינעם שטח טאקע צווישן זיין עירוב און זיין שטוב. זאגט די הייליגע גמרא. די גמרא הייבט אן מיט דעם, אונז האמיר מפרש געווען די משנה שיין מיט אלע פשטים וואס גייט דא פאר, אבער די גמרא האט נאך גארנישט געוואוסט און ממילא פרעגט די גמרא מאי שנא איהו און מאי שנא אינהו, וואס איז א חילוק צווישן דעם מענטש וואס זאגט שביתתי במקום פלוני און די רעשט פון די שטאט וואס פאר אים זאגסטו עס העלפט יא און פאר די רעשט פון די שטאט העלפט עס נישט? זאגט די גמרא, אמר רב הונא, ענטפערט רב הונא וואס דאס האט מען שוין נעכטן בעצם געזען, הכא במאי עסקינן, כגון שיש לו שני בתים, וביניהן שני תחומי שבת, רעדט זיך פון א איד וואס האט צוויי שטובער אין צוויי אנדערע שטעט, וואס צווישן די צוויי שטובער איז דא מער פון צוויי טויזנט אמה, איז ער איהו כיוון דנופק ליה לאורחא הוה ליה עני, דער איד וואס האט זיך ארויסגעלאזט אמת'דיג צו גיין צום צווייטן שטאט, הייסט ער דאך אן עני האלט רבי יהודה, און במילא פאר דעם העלפט די שביתתי במקום פלוני, אז אפילו נאכדעם איז ער אהיים, אבער שבת וועט ער קענען גיין צו זיין אנדערע שטוב צום צווייטן שטאט, אבער והני, די רעשט פון די שטאט וואס איז נישט ארויס אויפן וועג כדי צו גיין טאקע צום צווייטן שטאט, הייסן זיי נישט קיין עניים זיי הייסן עשירים, עשירי נינהו, און פאר דעם קענען זיי נישט מאכן אן עירוב מיט דעם זיי זאגן שביתתי במקום פלוני. זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, מי שיש לו שני בתים, וביניהן שני תחומי שבת, כיוון שהחזיק בדרך, ברגע וואס ער האט געהאט א חזקה אויפן וועג סטייטש ער איז ארויס אויפן וועג אפילו צום סוף איז ער צוריק אהיים קנה עירוב דברי רבי יהודה האט געהאלפן דאס ער האט געזאגט שביתתי במקום פלוני אזוי האלט רבי יהודה און דאס זעהן מיר דא אין די ברייתא די זעלבע רבי יהודה פון אונזער משנה זאגט יעצט די ברייתא יתר על כן אמר רבי יוסי ברבי יהודה סטייטש רבי יהודה האט אונז טאקע געלאזט וויסן די חידוש אז א מענטש וואס גייט ארויס אויפן וועג ער איז החזיק בדרך קען ער זיך באנוצן מיטן היתר פון שביתתי במקום פלוני, אבער רבי יוסי ברבי יהודה לייגט צו נאך א היתר, זאגט רבי יוסי ברבי יהודה אפילו מצאו חברו ואמר לו לין פה עת חמה הוא עת צינה הוא, אפילו אז א חבר טרעפט אים אויפן וועג און זאגט אים בלייב דא שלאפן און גיי נישט צום צווייטן שטאט, למחר, די נעקסטע טאג, משכים והולך, קען ער נאך אלץ גיין צום צווייטן שטאט, ווייל ס'האט געהאלפן דאס וואס ער האט געזאגט שביתתי במקום פלוני. יעצט אזוי, בעצם וואס זאגט דא ר' יוסי בר' יהודה אנדערש פון ר' יהודה? קוקט נישט אויס אז זיי קריגן זיך אויף עפעס. זאגט די גמרא, איז דא א מחלוקת וואס איז די קולא וואס ר' יוסי בר' יהודה לייגט דא צו. אמר רבה, זאגט רבה, לומר, כולי עלמא לא פליגי דצריך. יעדער, אוודאי, סיי ר' יהודה, סיי ר' יוסי בר' יהודה, ביידע זענען מסכים אז אזא סארט איד, אפילו מען געבט אים טאקע די היתר היות ער איז ארויס פון זיין שטוב קען ער שוין זאגן שביתתי במקום פלוני, אבער ער מוז עס טאקע זאגן, ער מוז עס ארויסזאגן פון זיין מויל, ס'איז נישט גענוג א מענטש גייט סתם אונטערוועגנס, איך פארשטיי אליין אז ער וויל קונה שביתה זיין אויפן וועג, ער דארף עס זאגן, כי פליגי, וואס איז די מחלוקת? להחזיק, די מחלוקת איז, צו ער דארף טאקע ארויסגיין אויפן וועג צו נישט, וואס טייטש ווי רבה לערנט, האלט ר' יוסי בר' יהודה, ר' יוסי בר' יהודה דער זון פון ר' יהודה לייגט דא צו נאך א קולא צו זיין טאטן, זיין טאטע ר' יהודה האט געזאגט, אז ווער ס'גייט ארויס אויפן וועג, און ער זאגט שביתתי במקום פלוני, העלפט עס די עירובי תחומין די קנין שביתה העלפט און אפילו ער גייט צוריק אהיים שפעטער שבת וועט ער קענען אהין גיין, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט אפילו ער איז נישט ממש ארויס אויפן וועג נאר ער האט געוואלט ארויס גיין אויפן וועג און זיין חבר האט אים אפגעשטעלט טאמער ער האט געזאגט שביתתי במקום פלוני העלפט עס פאר אים אויך און דאס איז די קולא פון רבי יוסי ברבי יהודה ורב יוסף אמר רב יוסף זאגט ניין נישט דאס איז די קולא פון רבי יוסי ברבי יהודה זאגט רב יוסף להחזיק דכולי עלמא לא פליגי דצריך, יעדער איז מסכים אז די איד מוז אמת'דיג גיין אויפן וועג כדי ער זאל הייסן אן עני, כדי ער זאל קענען זאגן שביתתי במקום פלוני, נאר וואס איז יא די מחלוקת, כי פליגי, לומר, די מחלוקת איז צו ער דארף עס טאקע זאגן צו נישט, וואס לויט רב יוסף איז די מחלוקת אז ר' יהודה האלט אז ער דארף טאקע זאגן שביתתי במקום פלוני, און דאס לייגט ר' יוסי בר' יהודה צו נאך א קולא אז ער דארף עס אפילו נישט זאגן, נאר ברגע וואס ער גייט ארויס אויפן וועג, פארשטיי איך שוין אליין אז דער מענטש וויל קונה שביתה זיין אויפן וועג, און במילא אפילו ער האט גארנישט געזאגט פון זיין מויל, ווייס איך שוין אז דער מענטש האט געוואלט קונה שביתה זיין, און מארגן אפילו ער איז צוריק אהיים צום סוף, זיין חבר האט אים משכנע געווען צו בלייבן, העט ער מארגן שבת קענען גיין אהין אפילו אן זאגן, ווייל ער האט קונה שביתה געווען אויפן וועג. זאגט אונז די גמרא, כמאן אזלא הא דאמר עולא, ווי וועם גייט דאס וואס עולא האט אמאל געזאגט, עולא האט געפסקנט, מי שהחזיק בדרך והחזירו חברו הרי הוא מוחזר און מוחזק, איינער וואס איז ארויס אויפן וועג און זיין חבר האט אים אפגעשטעלט איז ער מוחזר, ס'טייטש כאילו ער איז צוריק געגאנגען, און ער איז מוחזק כאילו ער איז אויפן וועג, און די גמרא פרעגט גראד וואס טייטש מוחזר און מוחזק, אי מוחזר למה מוחזק, ואי מוחזק למה מוחזר, טאמער איך קוק עס אן כאילו ער איז צוריק געגאנגען מוחזר איז פשט לכאורה אז איך קוק אן כאילו ער איז צוריק אהיים און ער האט נישט קונה שביתה געווען אויפן וועג, מוחזק איז פשט נארמאל, וויאזוי וואלט איך געטייטשט. אז מוחזק איז טייטשט יא קונה שביתה געווען אויפן וועג ממילא איז דאך א סתירה דא זאגט די גמרא ניין הכי קאמר מיינט צו זאגן אזוי עולא האט געמיינט צו זאגן אף על פי שמוחזר מוחזק דאס טייטשט נישט צוויי דינים נאר עולא האט סך הכל געזאגט אז ווען א מענטש גייט ארויס אויפן וועג און זיין חבר שטעלט אים אפ איז אפילו ער איז טאקע צוריק אהיים איז ער נאך אלץ מוחזק בדרך און מארגן שבת וועט ער קענען אהינגיין כמאן ווי וועם האלט טאקע עולא? כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, ער האלט כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה כשיטת רב יוסף, וואס רב יוסף האט דאך מסביר געווען אז יעדער איז מודה מען דארף טאקע ארויסגיין אויפן וועג, וואס לייגט רבי יוסי ברבי יהודה צו, וואס איז די קולא פון רבי יוסי ברבי יהודה אז מען דארף עס נישט ארויסזאגן פון מויל, און דאס האט עולא געמיינט צו זאגן אז איינער וואס איז החזיק בדרך, אפילו ער איז צוריק געגאנגען, און אפילו ער האט עס נישט ארויסגעזאגט פון מויל, איז ער אפילו הכי קונה שביתה דארט, און דאס איז בעצם מדויק אין די לשון וואס עולא זאגט אף על פי שמוחזר, ס'טייטש אפילו עס קוקט אויס ער גייט אהיים, און ער האט גארנישט ארויסגעזאגט פון מויל, נישט געזאגט שביתתי במקום פלוני, פון דעסטוועגן האלט ער ווי רב יוסף אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, אז ס'איז נאך אלץ גוט, און ער איז קונה שביתה דארט ווייל אונז זעמיר אליין משער אז ער האט געוואלט דארט קונה שביתה זיין. זאגט די גמרא ווייטער, רב יהודה בר אישתתא אייתי ליה כלכלה דפירי לרב נתן בר אושעיא, רב יהודה בר אישתתא האט געברענגט א סל, א בעסקעט פון פירות פאר רב נתן בר אושעיא, כי הוה אזיל, ווען ער איז צוריק, ער האט געוואלט צוריק אהיים גיין, און זיין שטוב איז געווען פיר טויזנט אמות פון דארט ס'טייטש מער פון א תחום שבת, שבקיה עד דנחית דרגא, האט רב נתן בר אושעיא געווארט ביז ער איז אראפגעגאנגען איין טרעפ, איין טרעפ אויפן וועג צוריק אהיים, און נאכדעם וואס ער האט אנגעהויבן ארויסגיין אויפן וועג צוריק אהיים מיטן איין טרעפ, וואס ס'האט שוין געווען החזיק בדרך, אמר ליה, האט רב נתן בר אושעיא אים געזאגט, בית הכא בלייב דא שלאפן, למחר קדים ואזיל, מארגן העסטו שוין קענען אהיימגיין, פארוואס? ווייל דו האסט קונה שביתה געווען אויפן וועג. זאגט די גמרא כמאן, לכאורה ווי וועמען האט ער געהאלטן? כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, לכאורה האט ער געהאלטן כשיטת רב יוסף ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה אז מען דארף גארנישט ארויסזאגן פון מויל, און אפילו ער האט נישט געזאגט שביתתי במקום פלוני איז דאס אויך גוט, זאגט די גמרא לא, כרבה ואליבא דרבי יהודה, ס'מוז נישט זיין, ס'קען אוודאי זיין ער האט געהאלטן כשיטת רבה אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז א מענטש איז קונה שביתה אן זאגן שביתתי במקום פלוני, און אוודאי האט ער געזאגט שביתתי במקום פלוני, נאר וואס, ער האט געהאלטן כשיטת רבי יהודה ואליבא דרבה ווייל רבה זאגט דאך אז ס'דא א מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי יוסי ברבי יהודה אז לויט רבי יהודה דארף מען ארויס גיין אויפן וועג חוץ פון וואס מ'דארף זאגן שביתתי במקום פלוני דארף מען אויך ארויס גיין אויפן וועג און לויט רבי יוסי ברבי יהודה כשיטת רבה דארף מען אפילו נישט ארויס גיין אויפן וועג דא אז מ'זעהט ער האט אים געווארט ביז ער איז אראפ געגאנגען א טרעפ פשט ער האט געווארט ביז ער איז ארויס אויפן וועג זעהן מיר אז ער גייט כשיטת רבי יהודה און כשיטת רבה אבער אוודאי רעדט זיך בציור וואס ער האט יא געזאגט שביתתי במקום פלוני זאגט די גמרא ווייטער מ'האמער געזעהן אין די משנה אז ר' מאיר האט געזאגט כל שיכול לערב, און ווי מ'האט מסביר געווען ר' מאיר קריגט זיך אויף ר' יהודה פון אונזער משנה, און ר' מאיר האלט אז איינער וואס הייבט אן ארויסגיין אויפן וועג הייסט ער נאכנישט קיין עני, ער הייסט גאר אן עושר, און פארדעם קען ער נישט קונה שביתה זיין מיט דעם וואס ער זאגט שביתתי במקום פלוני, נאך מער האמער געזעהן אז ר' מאיר האלט אז ער פארלירט גאר זיין ארגינעלע תחום שבת, ס'א חמר גמל, ער קען נאר גיין צווישן זיין שטוב און דעם עירוב אהין און צוריק, און ער קען נישט ארויסגיין נישט פון זיין תחום און נישט פונעם עירוב'ס תחום, זאגט די גמרא, הא תנינא חדא זימנא, ספק, רבי מאיר ורבי יהודה אומרים, הרי זה חמר גמל. ברענגט דא די גמרא צוריק די משנה וואס אונז האבן געזען אין דף לד ה. אין די משנה אין דף ל"ה האבן מיר געזען אז טאמער איינער האט געמאכט אן עירוב און ס'איז א ספק צו די עירוב איז געווען דארט ביים זמן ביים שקיעה בין השמשות בשעת וואס מ'איז זיך קונה שביתה צו נישט, ס'איז א ספק צו ס'איז געווען דארט צו אפשר האט זיך עס פארברענט, אפשר האט זיך עס אוועקגערוקט פון דארט מען האט אזא ספק, האבן מיר געזען דארט א מחלוקת ר' מאיר ר' יהודה, און ר' מאיר האט דארט געזאגט הרי זה חמר גמל, און במילא זעהט מען שוין בעצם אז ר' מאיר האלט אז ביי יעדע פלאץ וואס ס'איז א ספק צו ס'איז געווען אן עירוב צו נישט, איז א בחינה פון חמר גמל אז מען קען נישט גיין ארויס פון תחום, און במילא פרעגט די גמרא פארוואס דארף ר' מאיר דא זאגן נאכאמאל חמר גמל, ר' מאיר וואלט געקענט דא זאגן אז ס'איז פשוט איינער וואס האט אן עירוב געמאכט איז עס א ספק, און ממילא א ספק ווייסט מיר אליין וואס די דין איז, חמר גמל. יעצט פארשטייט זיך ס'איז נישט טאקע א ספק דא, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ר' מאיר האלט אז דער איד האט אינגאנצן פארלוירן זיין עירוב ברגע וואס ער האט געמאכט דא דער שביתתי במקום פלוני, נישט קיין שום ספק דא. נאר פון דעסטוועגן דער לשון הרי זה חמר גמל האט מען שוין איינמאל גענוצט, און פארוואס דארף מען איבערחזר'ן דער לשון, מ'קען פשוט זאגן אז די דין דא איז די זעלבע דין ווי א ספק, און ס'איז א בחינה פון חמר גמל, אמר רב ששת, ענטפערט רב ששת, ניין, פארוואס, לא תימא טעמא דרבי מאיר, ספק עירב ספק לא עירב הוא דהוי חמר גמל, אבל ודאי עירב לא עירב לא הוי חמר גמל, כ'וואלט געקענט זאגן טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען חמר גמל דא, און דא וואלט געשטאנען פשוט ס'איז א ספק וואלט איך געזאגט אזוי, ביי א פלאץ וואס ס'איז א ספק טאקע צו די עירוב איז דארט געווען צו נישט, למשל ביי א פלאץ וואס כ'ווייס נישט צו די עירוב האט זיך פארברענט צו נישט, איז ביי אזא ציור האלט רבי מאיר חמר גמל, ס'איז א ספק ס'איז א עירוב ס'איז א ספק ס'איז נישט קיין עירוב מילא קען מען נאר גיין פון דעם שטוב ביז צו די מקום שביתה אבער ביי א ציור וואס איז זיכער נישט קיין עירוב אזוי ווי דא ביי אונזער ציור וואס ר' מאיר האלט אז דער איד וואס גייט ארויס אין א שטוב הייסט גאר אן עושר און מילא סתם אזוי העלפט נישט שביתתי מקום פלוני וואלט איך געזאגט אז נישט נאר ס'איז נישט חמר גמל נאר ס'האט גארנישט געמאכט ער האט גארנישט געטון און במילא קען ער זיך דרייען אינעם תחום פון זיין ארגינעלע שטוב פארדעם זאגט אונז דא ר' מאיר אז ס'איז נישט אזוי אז אפילו די עירוב איז זיכער נישט קיין עירוב, אבער ברגע וואס דער איד האט עס געמאכט האט ער פארלוירן מיט דעם זיין ארגינעלע תחום, ווייל ער האט זיך מסלק געווען פון זיין תחום, און מילא דא איז אויך חמר גמל, אלא אפילו ודאי לא עירב, הוה חמר גמל, דהא הכא ודאי לא עירב, וקא הוה חמר גמל, און דאס איז די חידוש פון דאס ר' מאיר באנוצט זיך דא אויך מיט די לשון פון אונזער משנה, אז נישט נאר ביי א ספק, נאר ביי ודאי ווען איך ווייס קלאר די עירוב איז נישט קיין עירוב, פון דעסטוועגן די איד האט זיך מסלק געווען פון זיין ארגינעלע מקום שביתה פון זיין ארגינעלע שטוב, פאר דעם קען ער זיך נישט דרייען, און רש"י לייגט דא יעצט צו, לויט די פשט קומט דאך אויס למעשה אז ר' מאיר האלט אז ווען א איד מאכט אן עירוב וואס די עירוב איז זיכער נישט קיין כשר'ע עירוב, פון דעסטוועגן היות וואס ער האט עס געטון האט ער קאלע געמאכט, ער דערלייגט זיין ארגינעלע תחום, און ממילא וועט מען דארפן מפרש זיין אז דאס וואס שטייט טאקע דארט אין די משנה אין דף ל"ה, וואס די משנה הייבט זיך אן מיט דעם אז ביי א ציור וואס איך ווייס קלאר אז די עירוב איז נישט קיין עירוב, ביי א ציור וואס איך ווייס קלאר די עירוב האט זיך פארברענט, זאגט דארט די משנה אז די עירוב איז נישט קיין עירוב, און די איד קען זיך דרייען א תחום שבת ארום זיין שטאט. זאגט רש"י יעצט וועט מען מוזן זאגן דאס איז טאקע דלא כשיטת ר' מאיר, דאס איז כשיטת רבי יהודה, ווייל לויט ר' מאיר אפילו אז איך ווייס קלאר די עירוב איז נישט קיין עירוב, האט ער נאך אלץ דערלייגט זיין ארגינעלע תחום. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מי שיצא חוץ לתחום, איינער וואס איז ארויס פון זיין תחום, און רש"י איז דא מפרש ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס ס'איז ארויס במזיד בדעת שלא לשם מצוה, אפילו אמה אחת לא יכנס, אפילו איז ארויס איין אמה קען ער נישט צוריק אהיים גיין, מ'זאגט נישט דא הבלעת תחימין, ס'טייטש אונז האבן געזעהן אז מ'זאגט הבלעת תחומין ביי א ציור וואס איז א שוגג, אדער ביי א ציור וואס א מענטש גייט ארויס פאר א מצוה, דא זאגט מען עס נישט, און מילא אפילו איין אמה ארויס פונעם תחום וואס בעצם זיין נייע תחום איז דאך פיר אמות און די פיר אמות איז מובלע אינעם אלטן תחום, קען ער נישט צוריק גיין, ר' אליעזר אומר ר' אליעזר קריגט זיך, ר' אליעזר האלט מ'זאגט אלעמאל הבלעת תחומין, און במילא שתים יכנס, טאמער איז ארויס צוויי אמות, קען ער נאך צוריק גיין, פארוואס ווייל ער איז קונה שביתה א נייע קנין שביתה פון פיר אמות, און טאמער די פיר אמות איז מובלע אינעם אלטן תחום קען ער נאך צוריק גיין, שלש לא יכנס, טאמער איז שוין ארויס דריי אמות קען ער שוין נישט צוריק גיין, ווייל ר' אליעזר כשיטתו אז ווען א מענטש איז קונה שביתה אין נייע פיר אמות איז ער פונקט אינמיטן, ס'טייטש צוויי אמות פון יעדע זייט, און ברגע וואס ער גייט ארויס דריי אמות פון זיין ארגינעלע תחום קען ער שוין אינגאנצן נישט צוריק גיין, פארוואס ווייל זיין תחום איז שוין נישט נבלע אינעם אלטן תחום, זאגט די גמרא אמר רב חנינא, האט רב חנינא געזאגט, רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום, טאמער איין פיס איז אינעווייניג איין פיס איז אינדרויסן וואס איז דעמאלט די דין? לא יכנס טאר ער אויך נישט צוריק גיין, פארוואס? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, אם תשיב משבת רגלך, וואס מען דרשנ'ט עס, רגלך כתיב, אז ס'איז א לשון יחיד איין פיס, אז אם תשיב משבת רגלך דו טארסט נישט צוריק שלעפן די איין פיס, טאמער האסטו ארויסגעשטעקט איין פיס פון תחום, בלייבסטו דארט שטעקן א גאנץ שבת. פרעגט די גמרא אזוי, והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רגלו אחת תוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום, יכנס אז ביי אזא ציור קען מען יא צוריק גיין, זאגט די גמרא הא מני, ווייסט ווי וועם די ברייתא גייט, דאס איז כשיטת אחרים, דאס איז אחרים און דאס איז רבי מאיר, און ס'איז דא א בעל פלוגתא פון רבי מאיר, און במילא קען ווייטער חנינא האלטן ווי דער בעל פלוגתא פון רבי מאיר, וואס האלט די אחרים, וואס האלט רבי מאיר, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא אחרים אומרים למקום שרובו הוא נזקר, אז א מענטש איז נידון לויט ווי רוב פון זיין גוף איז, און במילא ווען א מענטש שטעקט נאר ארויס איין פיס איז דאך רוב פון זיין גוף נאך אלץ אינעווייניג, פארדעם האלט אחרים, פארדעם האלט רבי מאיר מ'קען צוריקגיין, מה שאין כן רבי חנינא האלט, ווי די תנאים וואס קריגן זיך אויף אחרים, און פאר דעם זאגט רבי חנינא ער קען נישט צוריק גיין, זאגט די גמרא א צווייטע גירסא, איכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן אמר רבי חנינא, רגלו אחת תוך התחום ורגלו אחת חוץ התחום, יכנס, אז רבי חנינא זאגט פארקערט, טאמער איין פיס אינדרויסן קען ער יא צוריק גיין, פארוואס דכתיב, טאקע פונעם זעלבן פסוק שטייט אם תשיב משבת רגליך, רגליך קרינן, ס'איז א לשון רבים צוויי פיס, נאר ווען מ'גייט צוויי פיס אינדרויסן טאר מען נישט צוריק גיין, אבער איין פיס אליין קען מען יא צוריק גיין, און אויף דעם פרעגט די גמרא והתניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא לא יכנס, אז מען קען נישט צוריק גיין דאס איז די בעל פלוגתא פון אחרים, זאגט די גמרא הוא דאמר כאחרים, דער רבי חנינא האלט ווי אחרים, וואס וואס קריגט זיך אויף דער בעל פלוגתא, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, למקום שרובו הוא נזקר, אז אחרים, רבי מאיר האלט אז ווי רוב גוף איז דארט איז א מענטש ווערט נאכגעשלעפט, און ממילא איין פיס אליין עט נאך נישט מאכן אז דער מענטש זאל נישט קענען צוריק גיין, עט אוודאי קענען צוריק גיין נאר מיט צוויי פיס טייטש נאר ווען רוב גוף איז אינדרויסן קען ער נישט צוריק גיין, זאגט די גמרא מיר האבן געזען אין משנה רבי אליעזר אומר שתיים יכנס, שלש לא יכנס, טאמער צוויי אמות איז ער ארויס, קען ער צוריק גיין, דריי נישט, פרעג די גמרא והתניא געלערנט אין א ברייתא ר' אליעזר אומר, אחת יכנס שתיים לא יכנס, אבער צוויי קען ער שוין נישט צוריק גיין, זאגט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, הא דעקר חדא וקם אתרתי, הא דעקר תרתי וקם אתלת, ס'ווענדט זיך ווי ער שטייט, ווען מ'זאגט צוויי, קען עס מיינען ער שטייט אין זיין צווייטע אמה, אדער עס קען מיינען ער שטייט אוועקגערוקט גאנצע צוויי אמות, טאמער איז אוועקגערוקט גאנצע צוויי אמות טייטש ער שטייט אינעם דריטן אמה, קען ער נישט צוריק גיין ווייל די תחום איז נישט מובלע, אבער טאמער ער שטייט אין די צווייטע אמה, וואס טייטש איז נאר אוועקגערוקט איין אמה פונעם אלטן תחום, דעמאלטס וועט ער יא קענען צוריק גיין, פרעגט די גמרא אבער והתניא מ'האט געלערנט אין א אנדערע ברייתא, ר' אליעזר אומר אפילו אמה אחת לא יכנס, אפילו איין אמה טאר ער נישט אריינגיין, זאגט די גמרא דאס האט נישט צוטון, ס'איז א צווייטע ציור אינגאנצן, כי תניא ההיא די ברייתא וואס שטייט אפילו אמה אחת לא יכנס, גייט ארויף דתנן, אויף דאס וואס מען האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף ס"א, ולמודד שאמרו נותנין לו אלפיים אמה, אז איינער וואס גייט אויפן וועג און וויל מעסטן צוויי טויזנט אמות, קען מעסטן צוויי טויזנט אמות מיט דעם וואס ער גייט צוויי טויזנט טריט, און אויף דעם זאגט דא ר' לעזער, אז אפילו אמה אחת לא יכנס, וואס טייטש אפילו סוף מדתו כלה במערה, אז דער מענטש ציילט צוויי טויזנט אמות, און אפילו נאך די צוויי טויזנט אמות ענדיגט ציילן ער קומט אן צום סוף איז ער שוין כמעט אין שטאט נאך איין טריט קען ער אריין גיין אין שטאט דא זאגט רבי אליעזר ניין אפילו אמה אחת איין אמה ארויס פון שטאט קען ער נישט אריין גיין אין שטאט פארוואס ווייל ער איז נישט אנגעקומען למעשה צום שטאט און נישט נאר דאס אפילו די צוויי טויזנט אמות ענדיגן זיך אינעם שטאט קען ער זיך אויך נישט דרייען אינעם גאנצן שטאט ער קען נאר גיין ביז ווי זיין תחום ענדיגט זיך זאגט די הייליגע משנה ווייטער מי שהחשיך חוץ לתחום, איינער וואס איז נאכט געווארן פאר אים וואס טייטש ער האט קונה שביתה געווען אינדרויסן פון תחום, אפילו אמה אחת לא יכנס, זאל ער נישט אריינגיין אפילו איין אמה אריין אין שטאט אריין, און די ראשונים קריגן זיך דא צו ס'מיינט טאקע ער קען נישט אינגאנצן אריינגיין אין שטאט, אדער דאס מיינט אז ער האט נישט קונה שביתה געווען אין שטאט און במילא וועט ער מעגן גיין צוויי טויזנט אמות אבער דארט ווי ס'ענדיגט זיך ענדיגט זיך עס, נישט פשט אז ער איז כבני העיר אז ער קען זיך דרייען דעם גאנצן שטאט און אויך ארויסגיין פונעם שטאט צוויי טויזנט אמות, די ראשונים וואס האלטן אז ער קען זיך אינגאנצן נישט רירן פון פלאץ, און ווייל ס'רעדט זיך דא ביי א מענטש וואס האט געוואלט קונה שביתה זיין אינעם שטאט, למעשה איז ער נישט אנגעקומען צום שטאט, און מילא דא האט ער נישט קונה שביתה געווען, אינעם שטאט האט ער אויך נישט קונה שביתה געווען, מילא קען ער זיך נאר דרייען אין זיין ד' אמות. על כל פנים, אזוי זאגט דער תנא קמא, רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אפילו חמש עשרה אמות יכנס, אפילו פופצן אמות טאמער איז אין די פופצן אמות פון שטאט, און רש"י זאגט אינעם ערשטן פשט אז ס'מיינט נישט דווקא, נאר ס'איז בערך פופצן אמות, איז יכנס קען ער אריינגיין, פארוואס ווייל מ'וועט זען אז רבי שמעון האלט אז דער תחום שבת וואס מ'צייכנט אן ארום א שטאט איז נישט מדויק, נאר ס'איז מער אריינגערוקט צום שטאט און במילא אין די פֿופֿצן אמות איז ער בעצם שוין אינעם תחום פון שטאט, ער ווייסט נאר נישט ווייל ס'איז נישט גוט אנגעצייכנט, פארוואס? שאין המשוחות ממצין את המידות מפני הטועים, ווייל די מענטשן וואס צייכענען אן וואו ס'ענדיגט זיך די תחום צייכענען עס אן אביסל צוריק וואס טייטש אביסל נענטער צום שטאט, פארוואס אלס די טועים? און ווי די גמרא זאגט גראד, תנא מ'האט געלערנט אין א ברייתא מפני טועי המידה, פארוואס ווייל מענטשן וואס גייען ארויס פון שטאט גייען דאך נאר ביז צו דארט ווי ס'איז אנגעצייכנט דארט ווי ס'ענדיגט זיך די תחום און מילא ס'האט זיך געמאכט אז מענטשן האבן זיך געדרייט דארט און זיי האבן נישט געכאפט זענען בטעות אריבער דעם תחום שפעטער האבן זיי זיך געכאפט זענען זיי צוריק געגאנגען כדי צו מונע זיין אזעלכע מכשולות האט מען אלעמאל צוריק גערוקט די תחום אביסל אזוי לערנט רש"י אין איין פשט א צווייטע פשט לערנט רש"י פשט אנדערש אינגאנצן אז דאס וואס ר' שמעון זאגט דא פֿופֿצן אמות איז מדויק ביותר, ס'איז פונקט פופצן אמות טאקע, פארוואס, און דאס איז אלס א המשך פון די מפני הטועים, ווייל מפני טועי המידה, לויט ווי רש"י לערנט אינעם צווייטן פשט, מיינט נישט טועי המידה מענטשן פונעם שטאט וואס מאכן א טעות און גייען בטעות אריבער דעם תחום, נאר ס'מיינט די מענטשן וואס מעסטן די תחום פון שטאט, וויאזוי האט מען געמאסטן די תחום פון שטאט, מ'האט גענומען א שטריק פון פופציג אמה, און אזוי האט מען געציילט פופציג פלאס פופציג פלאס פופציג, אזוי פערציג מאל און א צו, ביז מ'איז אנגעקומען צו צוויי טויזנט אמות, און אזוי האט מען עס געצייכנט. יעצט בעצם ווען מען ציילט מיט א שטריק פון פופציג אמות איז עס נישט פונקטליך פופציג אמות ווייל דארט ווי מען כאפט אן די שטריק דארט גייט דאך אראפ אביסל ווייל ס'איז דאך דא א פלאץ וואס מען דארף אנכאפן דעם שטריק איז די הענט פון א מענטש פון ביידע זייטן איז נעמט אראפ פון דעם מידה פון פופציג אמות נעמט עס אראפ צוויי טפחים מיט אן אצבע אזויפיל גייט אראפ מיט דעם וואס מען כאפט אן די שטריק מיט א הענט און במילא די צוויי טפחים מיט א אצבע מאל פערציג מאל ווייל פערציג מאל פופציג איז צוויי טויזנט איז מאל פֿערציק מאל צוזאמען איז דאס פונקט פֿופֿצן אמות, וואס דאס איז די פֿופֿצן אמות בעצם וואס די שיעור פונעם שטאט איז קלענער, די תחום וואס מען צייכנט אן איז קלענער פון וואו ס'באלאנגט עכט, יעצט בעצם מענטשן איז נישט קיין נאראנים, ווען מען מעסט מיט א שטריק פון פֿופֿציק ווייסט מען דאך אליין אז מען דארף דא צולייגן די צוויי טפחים מיט א אצבע, איז פארוואס בכל זאת לייגט מען עס נישט צו, איז ווייל חזל האבן מתקן געווען אז היות וואס בשעת'ן מעסטן די שטאט האט זיך אמאל געמאכט אז די מעסטערס האבן נישט פונקטליך געמאסטן, און זיי האבן געמאכט די תחום ווייטער ווי ס'מעג זיין, און דאס איז א גרויסע מכשול, פארדעם האבן חזל מתקן געווען אז ווען מ'מעסט די שטאט זאל מען נישט אריינרעכענען די צוויי טפחים מיט א אצבע וואס די הענט נעמט אויף, נאר מ'זאל אראפרעכענען די אלע צוויי טפחים מיט אצבעס פונעם שיעור, און ממילא קומט אויס אטאמאטיש אז יעדע מאל וואס מ'צייכנט אן א תחום איז די תחום בעצם פֿופֿצן אמות נענטער צום שטאט ווי עס וואלט געדארפט זיין, און במילא פאר דעם זאגט ר' שמעון אז טאמער ביסט אין די פֿופֿצן אמות האסטו אוודאי קונה שביתה געווען אינעם שטאט און דו קענסט דיך דרייען אינעם גאנצן תחום פונעם גאנצן שטאט, הדרן עלך מי שהוציאוהו, הדרן עלך מי שהוציאוהו, הדרן עלך מי שהוציאוהו.